משנה, יא. כן, זיי זאגן א ווארט אין פרשת ויחי, למה פרשה זו סתומה, איז געווען א רבי אין פוילן האט ער פלעגט ער נישט זאגן קיין תורה א גאנץ יאר, נאר פרשת ויחי פלעגט ער זאגן ויחי יעקב די אידן זאלן לעבן בארץ מצרים די מצרים די שונאי ישראל זאלן גיין בארץ אין דר'עבער.

אפי' שמות שטייט נישט, אבער די בעלי די פייטנים ברוח קדשם האבן געבעטן כלה שעיר וחותנו ס'האט גארנישט געווארן פון זיי, דער אור החיים הקדוש זאגט ער האט נאך נישט געזען די ישמעאל איז ער האט נישט געזען קיין גר וואס איז ארויסגעקומען פון ישמעאל, ער זאגט מיר זיינט יא דא עפעס אפאר, בקיצור אזוי איך זאג א קלייניגקייט ממש למה פרשה זו סתומה, וואס איז דאס סתומה? עס האט א קשר אז ויחי ויגש איז איין זאך, אבער וואס איז דאס איין זאך? וואס איז דאס איין זאך? נאר פארוואס ענדיגט זיך אין פר' סוף פרשת דא זעהט מען ויקרבו ימי ישראל למות ער האט געלעבט מיט דרײַ און דרײַסיק יאר ווייניגער פון זיין טאטן פארוואס שטייט אין פרשת ויגש ווייל אויך וועגן דעם ווייל וועגן אים עם אשר תמצא את אלקיך לא יחיה רחל איז געשטארבן וועגן אים האט ער אויך געדארפט שטארבן און נאך ווייל ער האט גערעדט דרײַ און דרײַסיק ווערטער זאגט דער דעת זקנים וואס ער האט זיך בארעדט מען בארעדט אז ס'גייט אים נישט גוט. רעד נישט פאר פרעה, פרעה דארף וויסן אז פאר ערליכע אידן גייט גוט, מען רעדט צו דעם פרייער מענטש, צו דעם גוי דארף מען וויסן אז פאר ערליכע אידן גייט גוט, דאס איז א קידוש השם, אנישט א חילול השם, איז ממילא איז וועגן דאס האט די שייכות ויגש ויחי פרשה זו סתומה, ווען יעקב אבינו וואלט ווען געלעבט לענגער, ווען נישט יעקב אבינו רעדט אזוי קעגן פרעה, און וואלט ער דאך געלעבט הונדערט זיבעציק יאר, וואלט ער געלעבט נאך דרײַ און דרײַסיק יאר, וואלט ער מחזק געווען די אידן מיט אמונה שטארק, וואלט נישט געווען דער, וואלט נישט געווען דער נסתמו עיניהם ולבם של ישראל, ווייל ער האט זיי גוט אנגעגרייט, און ס'וואלט נישט געווען אזא לאנגע גלות, וואלט נישט געדארפט, וואלט מען געמעגט מגלה זיין די קץ, ווייל ס'איז אזא לאנגע גלות, טאר מען נישט מגלה זיין. איז אלעס איז וועגן דעם, וועגן צו וואס די מוסר השכל, אז מען דארף אפילו, מען דארף מקבל זיין יסורים באהבה, אבער על כל פנים, דו רעדסט מיט א פרייער מענטש מיט א גוי, אלעמאל ווייז ארויס אז פאר אונז גייט גוט. איז דא מענטשן האבן מורא צו געבן צדקה ווייל ס'קען שאטן פאר עין הרע און מ'וועט וויסן אז איך בין א עושר. אבער זאגט רש"י אין פרשה אין חומש דברים מיט דעם וויל איך ענדיגן, אין צוויי פלעצער, איין פלאץ ווי די אידן זענען געגאנגען איך וויל קויפן וואסער אפילו איך האב אליין מאן מיט די באר וויל איך קויפן פארוואס וויל איך קויפן מכאן לאכסנאי אמאל אכסנאי גייט אריין עסן אין רעסטאראנט ס'אים שאד צו צאלן פאר די פחית צאלן דארט ברענגט ער א גאנצע פלאש פון די גראסערי, ס'איז נישט קיין דרך ארץ, קויף צאל די פחית. ביי איין פלאץ זאגט רש"י, אויך א חזל, הראו עצמכם עשירים, ואל תכפו בטובתו של מקום, אז דער אייבישטער געבט געלט, דארף מען נישט מורא האבן פון געבן צדקה, ווייל מ'וועט וויסן כ'בין א עושר פארקערט, מ'דארף זיך ארויסווייזן, נישט ארויסנעמען יענעמ'ס אויגן, אבער ארויסווייזן, ווייל אז נישט הייסט מען א כפוי טובה.